שמואל תני, ממאנת אין לה כתובה, אבל יוצאה בגט יש לה כתובה, פשט אזוי, שמואל האט גורס געווען אין אונזער משנה אזוי ווי אונז האמיר געהאט אין משנה אז די משנה רעדט פון א ממאנת, פשט די משנה זאגט אונז אז טאמער די קטנה איז ממאן אין איר מאן, דערלייגט זי כתובה, פארוואס? ווייל זי האט ממאן געווען, זי איז אוועק געגאנגען, און מילא וואס עפעס קומט איר כתובה, אבער שמואל האלט וואס איז טאמער פארקערט, וואס איז טאמער די מיידל די קטנה די יתומה וויל ווייטער וואוינען מיטן מאן, די מאן איז דער וואס וויל נישט, די מאן געבט איר א גט. דא זאגט שמואל אז אפילו טאקע די גאנצע חתונה דא איז נאר א דרבנן'דיגע חתונה, ווייל מדאורייתא קען מען נישט חתונה מיט א קטנה יתומה, פון דעסטוועגן היות וואס די מאן איז דער וואס גט איר, איז הייסט עס נאך גענוג א חתונה אזוי ווי יעדע חתונה, פשט חזל האבן מתקן געווען אויך דא כתובה. רב קריגט זיך אויף דעם. רב איז גורס אנדערש אין אונזער משנה, רב האט נישט גורס געווען אין אונזער משנה ממאנת. נאר רב האט גורס געווען קטנה יוצאה בגט. פשט, רב זאגט אז די דין אז א קטנה האט נישט קיין כתובה, דאס איז לאו דווקא ווען זי איז ממאן, נאר אפילו ווען די מאן וויל איר נישט האבן און די מאן געט איר א גט, האלט רב אז די גאנצע חתונה מיט א קטנה יתומה האט נישט קיין שום תוקף פון א חתונה, און מילא זי באקומט נישט כתובה ממה נפשך נישט קיין חילוק צו זי וויל נישט נישט קיין חילוק צו ער וויל נישט. אזא מחלוקת איז דא

פשט ווען די מיידל איז ממאן איז ברגע וואס זי איז ממאן איז די גאנצע זאך בטל למפרע און אז ס'איז בטל למפרע מעג זי יעצט חתונה האבן מיט די מאנ'ס ברודערס ווייל ס'איז כאילו זי האט קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט די מאן די זעלבע זאך זי הייסט נישט קיין גרושה מילא מעג זי חתונה האבן מיט א כהן דאס איז אבער נאר טאמער זי איז ממאן וואס איז טאמער די מאן גט איר האלט שמואל אז די חתונה די דרבנן'דיגע חתונה האט א תוקף פון א חתונה מילא די גט האט א תוקף פון א גט טאקע א דרבנן'דיגע גט אבער ס'האט א תוקף פון א גט און פאר דעם זאגט שמואל, זי טאר נישט חתונה מיט זיינע ברודערס, און זי טאר נישט חתונה מיט א כהן. ווייטער זאגט שמואל, ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה חדשים, יוצאה בגט, צריכה להמתין שלשה חדשים, פשט ס'איז דא א דין, יעדע אלמנה, יעדע גרושה, איידער זי האט חתונה נאכאמאל, דארף ווארטן דריי חדשים. פארוואס? ווייל טאמער זי וועט נישט ווארטן דריי חדשים, טאמער א פרוי וועט זיך גט'ן און גראד נאכדעם חתונה האבן, און זי האט געבוירן א קינד נאך זיבן חדשים, וועט מען נישט וויסן צו די קינד איז פון די נייע מאן, און געבוירן נאך זיבן חדשים, אדער פון די אלטע מאן און געבוירן נאך ניין חדשים, און מילא האבן חזל מתקן געווען אז מען דארף ווארטן דריי חדשים. יעצט די תקנה בעצם איז נישט שייך ביי א קטנה, ווייל א קטנה קען נישט טראגעדיג ווערן, אבער פון דעסט וועגן אלס לא פלוג, האבן חזל געזאגט אז יעדע פרוי נישט קיין חילוק אפילו א קטנה, איז ביי איר אויך דא דער דין, זי דארף ווארטן דריי חדשים פאר זי האט נאכאמאל חתונה. אבער זאגט שמואל, דאס איז נאר א קטנה וואס האט געקריגן א גט, וואס איז אבער טאמער זי האט ממאן געווען, פשט זי האט מבטל געווען די גאנצע זאך למפרע, דארט זאגט שמואל איז אוודאי נישט דא די תקנה, און מילא מעג זי חתונה האבן פאר דריי חדשים אויך. על כל פנים זעהן מיר דא שמואל גייט דא כשיטתו. פרעגט די גמרא אבער מאי קא משמע לן, וואס איז די מימרא פון שמואל וואס אונז האמיר יעצט דא געזעהן? וואס איז די חידוש? תנינא כולהו, אונז האמיר דאך געזעהן די אלע דינים שוין. אונז האמיר געזעהן א משנה, די גמרא ברענגט א משנה אין יבמות, וואס דארט שטייט קלאר,

און זי ווערט פסול מן הכהונה. די מפרשים מוטשען זיך טאקע וואס טוט רב מיט די משנה, אבער על כל פנים די אלע דינים וואס שמואל האט געזאגט שטייט שוין אין א משנה, זאגט די גמרא ניין, טאקע די עיקר חידוש איז די לעצטע נקודה וואס שמואל האט געזאגט, צריכה להמתין שלשה חדשים איצטריך ליה דלא תנן, די נקודה פון ווארטן דריי חדשים, אז ס'דא א חילוק צווישן א ממאנת און א יוצאה בגט, די נקודה האט שמואל געוואלט ארויסברענגען דאס שטייט נישט אין א משנה, זאגט יעצט די גמרא, לימא כתנאי, אז לכאורה קען מען זאגן אז די מחלוקת רב און שמואל איז א מחלוקת תנאים, וואס איז א מחלוקת תנאים? ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט, אין מעשה קטנה כלום, אז א קטנה וואס איר טאטע איז טויט פארשטייט זיך וואס איר מאמע אדער ברודערס האבן איר חתונה געמאכט, איז די חתונה גארנישט מיט נישט, און ממילא זאגט רבי לעזער, ואין בעלה זכאי במציאתה, די מאן איז נישט זוכה אין איר מציאות'ן, וואס נארמאל א מאן איז דאך זוכה אין די פרוי'ס מציאות'ן, ולא במעשה ידיה, די מאן קריגט נישט איר מעשה ידיים, ולא בהפרת נדריה, די מאן קען נישט מפר זיין איר נדרים, ואינו יורשה, די מאן ירש'נט איר נישט, ואינו מיטמא לה, טאמער איז א כהן איז זיך נישט מטמא פאר איר, כללו של דבר, אינה כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיאון, פשט ר' לעזער האלט אז זי הייסט בכלל נישט ווי זיין פרוי, די איינציגסטע נקודה וואס כלפי דעם הייסט זי ווי זיין פרוי איז אז מען דארף א מיאון, טאמער זי וועט ממאן זיין דעמאלטס עט עס ווערן אויס אז נישט עט עס ווייטער אזוי אנגיין ביז עט ווערן א גדולה דעמאלטס אוואדי עט די חתונה ווערן א חתונה אבער כלפי אלע אנדערע זאכן האלט ר' לעזער די חתונה איז נישט קיין חתונה רב שיע אומר רב שיע קריגט זיך רב שיע זאגט מעשה קטנה כלום אז אוואדע די דרבנן'דיגע חתונה האט יא א געוויסע תוקף פון א חתונה, און ממילא איז בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, די מאן האט די אלע זכותים ויורשה, און ער ירש'נט איר און מיטמא לה, און טאמער איז א כהן איז זיך מטמא פאר איר כללו של דבר, הרי כאשתו לכל דבר, אלא שיוצאה במיאון. פשט, ער האלט, רב שיע האלט, אז זי הייסט יא אינגאנצן ווי א פרוי, די איינציגסטע חילוק צווישן זי און א פרוי איז אז זי דארף א מיאון, נארמאל א פרוי דארף א גט. איז וויל די גמרא זאגן, לימא רב דאמר כרב לעזער און שמואל דאמר כרב שיע, פשט לכאורה שטימט עס זייער גוט, ווייל רב וואס רב זאגט דאך אז די מיידל באקומט בכל אופן נישט קיין כתובה, נישט קיין חילוק צו די מאן האט איר גע'גט, נישט קיין חילוק צו זי האט ממאן געווען, איז ווייל ער האלט כשיטת רב לעזער, וואס רב לעזער זאגט דאך דא אויכעט אז די חתונה איז נישט קיין חתונה כלפי גארנישט, און שמואל וואס שמואל האלט זי קריגט יא כתובה ביי אן אופן וואס ער גט איר, איז ווייל שמואל האלט כשיטת רב שיע אז די חתונה הייסט יא א חתונה, אז די אלע זכותים איז יא דא, זאגט די גמרא ניין, ס'מוז נישט זיין אז הא בהא תליא, זאגט די גמרא, אליבא דרב אליעזר כולי עמא לא פליגי, פשט, דאס איז קלאר, זאגט די גמרא, דאס איז די גמרא מודה, אז ס'איז נישט מעגליך אויף דער וועלט איינצוזעצן שמואל ווי רב אליעזר, פשט, שמואל העט מוזן גיין כשיטת רב שיע, פארוואס? ווייל וואס האט רב אליעזר געזאגט? רב אליעזר האט געזאגט אז די מאן קריגט נישט, נישט די מעשה ידיים, נישט די מציאות'ן, לא בהפרת נדריה, אינו יורשה, אינו מיטמא לה, פשט, רב אליעזר געבט נישט קיינע פון די זכותים פאר די מאן, יעצט אזוי ווי רש"י איז מסביר פארוואס באמת האבן חזל מתקן געווען, אז א מאמע מיט א ברודער קענען מדרבנן חתונה מאכן א קטנה, איז ווי רש"י ברענגט אז דאס איז א תקנה לטובתה, מען האט עס מתקן געווען לטובת די מיידל, ווייל חזל האבן געזען אז א מיידל נאכדעם וואס איר טאטע שטארבט קיינער קען איר מער נישט חתונה מאכן, ווערט זי א הפקר יונג, און ממילא כדי דאס מונע צו זיין, האבן חזל געזאגט אז די ברודער אירע אדער די מאמע אירע קענען איר חתונה מאכן. יעצט בעצם וואלטן חזל אויך געדארפט מתקן זיין א סארט תקנות, ס'טייטש כל מיני תקנות, אז מ'זאל וועלן חתונה האבן מיט אזא סארט מיידל, אז א מאן זאל וועלן חתונה האבן מיט איר, און ממילא בעצם וואלט מען געדארפט מתקן זיין כל מיני תקנות לטובת די מענער, די מענער זאלן וועלן נעמען אזעלכע פרויען. פון דעסטוועגן זעהן מיר ר' לעזער מאכט זיך נישט צו טון, ר' לעזער זאגט, טאקע מ'האט מתקן געווען אז די מאמע און די ברודער קענען איר חתונה מאכן, אבער נישט פשט אז די מאן קריגט יעצט אלע זכותים, די מאן באקומט נישט די זכותים ער קריגט נישט די מציאות נישט די מעשי ידיים נישט די הפרת נדרים די אלע זאכן קריגט ער נישט איז אויב אזוי איז אוואדע און אוואדע קען נישט זיין אז רבי לעזער וועט האלטן אז זי קריגט כתובה ווייל אז די מאן קריגט נישט קיינע פון די זכותים איז וואס חובות קריגט ער יא העט ער דארפן יעצט באצאלן ער דארפן צאלן כתובה אוואדע און אוואדע נישט און ממילא קען נישט זיין אז שמואל וואס שמואל זאגט זי קריגט כתובה גייט כשיטת רבי לעזער דאס איז קלאר נאר וואס כי פליגי אליבא דרב שיע, פשט רב שיע, וואס רב שיע זאגט די מאן קריגט יא די אלע זכותים, די מאן קריגט די מציאות'ן, די מאן קריגט די מעשי ידיים, די מאן ירשנט איר יא, איז רב שיע מוז מען נישט איינזעצן כשיטת שמואל, פשט רב וועט אויך קענען זאגן לשיטתו אז ער שטימט מיט רב שיע וויאזוי? איז אזוי, שמואל כרב שיע, שמואל. אוואדע מוז גיין כשיטת רב שיע, אבער וויאזוי וועט רב שטימען מיט רב שיע? איז די גמרא מסביר, ווייל ווען רב רב קען זאגן, עד כאן לא קאמר רב שיע התם, אלא מדידה לדידיה, אבל מדידיה לדידה לא, פשט רב וועט זאגן, אז אוואדע רב שיע האלט אז די אלע זאכן קריגט די מאן, די מציאות, די מעשה ידיים, די ירושה, איז ווייל חזל האבן געוואלט מענער זאלן חתונה האבן מיט די קטנות, און דערפאר טאקע זאגט רב שיע אז די מאן קריגט די אלע זאכן. אבער צו גיין יעצט זאגן אז די מאן דארף באצאלן אויכעט, ער דארף באצאלן כתובה, דאס האט רב שיע נישט געזאגט, און ממילא זאגט רב, קען זיין אוודאי אז רב שיע איז מודה צו מיר אז כתובה דארף ער נישט באצאלן אפילו ביי אן אופן וואס ער גט איר. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה ולא בלאות, אז די דריי פרויען, די ממאנת, די שניה און די איילונית, קריגן נישט קיין בלאות, בלאות האט מען געזען, דאס איז אויסגענוצטע בגדים, יעצט וועט מען זען

וואס איז דאס בלאות פון נכסי צאן ברזל? איז אזוי, נארמאל איז דא א דין, א פרוי וואס ברענגט אריין בגדים נכסי צאן ברזל, פשט, זי שרייבט אריין אין די כתובה אז כ'האב אריינגעברענגט כך וכך בגדים, און די מאן איז זיך מתחייב באחריות אז ווען ער עט איר גט'ן אדער טאמער ער עט שטארבן, עט ער איר צוריקגעבן די בגדים פונקט וויפיל ס'איז ווערד, איז היות וואס די מאן האט זיך אונטערגענומען אחריות, איז קודם כל די מאן קען עס נוצן וויפיל ער וויל, ס'ווערט די מאן'ס, ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל, נאר וואס? ברגע וואס ער גט די פרוי, איז טאמער ס'עקזיסטירט נאך די בגדים, דארף ער איר עס צוריק געבן, און טאמער ס'איז אויסגעוועטשט, די מאן האט עס אינגאנצן אויסגענוצט, דארף ער איר באצאלן וויפיל ס'ווערד געווען, ווייל ער האט זיך מחייב געווען אין די כתובה אן אחריות אז ער גייט איר געבן וויפיל ס'ווערד געווען, יעצט וואס איז טאמער ס'ווערד געווארן מער, דארף די פרוי באצאלן פארן מאן, ווייל דאס איז דאך נכסי צאן ברזל, מ'האקט אריין די פרייז, לאמיר זאגן די בגדים זענען ווערד געווען טויזנט דאלער, איז די מאן זיך מתחייב, איך געב דיר צוריק טויזנט דאלער ווערד פון בגדים, טאמער ס'ווערט מער, איז דארף די פרוי צאלן פארן מאן, טאמער ס'ווערט ווייניגער, דארף די מאן צאלן פארן פרוי, דאס איז נכסי צאן ברזל. יעצט, נכסי מלוג איז בגדים וואס די פרוי האט נישט געוואלט אריינשרייבן אין די כתובה, וואס מ'עט זען די סוף פון די שטיקל גמרא אז ס'דא א מחלוקת צי א מאן מעג זיך באנוצן מיט די בגדים פון נכסי מלוג פון די פרוי צו נישט, איז רב כהנא, וואס די בעל המימרא דא דאס איז רב כהנא, רב כהנא האלט אז א מאן האט נישט קיין רעכט צוצורירן די בגדים פון נכסי מלוג פון די פרוי, ווייל ער האלט דאס הייסט נישט קיין פירא, דאס טראגן א בגד איז נישט קיין פירא. דו נוצט עס אויס, דו ביסט עס מכלה, פשט ס'איז קרן אליין, און וואס דארף די מאן בעצם טון מיט דעם, פארקויפן, קויפן מיט דעם א קרקע, עסן די פירות, די בגדים אליין טאר ער נישט צורירן, טאמער ער רירט עס צו, און ער וועטשט עס אויס, און ער נוצט עס אויס, דארף ער באצאלן פאר די פרוי, דאס וואס ער האט אויסגענוצט, ער דארף איר צוריק געבן די בגדים, צוריק צאלן, דאס וואס ער האט קאליע געלייגט, ווייטער טאמער עס עקזיסטירט, קריגט עס די פרוי צוריק. פשט, ביי ביידע, סיי ביי נכסי מלוג און סיי ביי נכסי צאן ברזל, טאמער די בגד עקזיסטירט נאך און די מאן גט די פרוי, דארף ער צוריק געבן די בגדים אזוי ווי שטייט און גייט פארן פרוי. טאמער עס עקזיסטירט נישט, טאמער די מאן האט עס קאליע געלייגט, איז ווענדט זיך, נכסי צאן ברזל, דארף די מאן געבן פאר די פרוי, היות וואס ער האט זיך מחייב געווען אין די כתובה אז ער גייט איר צוריק צאלן באחריות, און נכסי מלוג דארף ער געבן פאר די פרוי, ווייל ער האט סתם אזוי נישט געהאט קיין רעכט דאס צו נוצן. אזוי האלט רב כהנא. מ'וועט זען סוף סוגיא איז דא איינער וואס קריגט זיך אויף רב כהנא, אזוי האלט רב כהנא. יעצט אזוי, ביי אונז אין משנה איז געשטאנען אז סיי א ממאנת, סיי א שניה און סיי א איילונית קריגן נישט די בלאות, און אויף דעם זאגט דא רב כהנא בשם שמואל אז דאס איז נאר נכסי מלוג, נכסי צאן ברזל קריגן זיי יא. איז אזוי, הוי בה רב פפא, פרעגט רב פפא אהייא אויף וועלכע פון די דריי פרויען האסטו גערעדט דא, האט שמואל גערעדט דא, ווייל ער האט פארשטאנען

לאמיר שוין זאגן אז מען האט איר גע'קנס'ט, לאמיר זאגן מען האט געטון דא עבירה, נישט קיין חילוק וואס איז געשען דא, נישטא קיין שום היתר אין די וועלט די מאן זאל האלטן א זאך וואס באלאנגט נישט פאר אים, און ממילא קען נישט זיין מען רעדט דא פון בגדים וואס עקזיסטירן, דאס איז קלאר, נישט די משנה רעדט פון דעם, נישט שמואל האט גערעדט פון דעם, נאר וואס, פון וועלכע סארט בלאות רעדט מען דא, מען רעדט פון בגדים וואס איז צעגאנגען, וואס די מאן האט גענוצט און ער האט עס אויסגענוצט, נישט געבליבן קיין זכר פון דעם, די שאלה איז צו די מאן דארף באצאלן צו נישט, און אויף דעם האט שמואל געזאגט אז נכסי צאן ברזל דארף ער באצאלן, נכסי מלוג נישט, אבער דא זאגט רב פפא דאס שטימט נישט, ווייל ביי א ממאנת לכאורה דארף די מאן ביידע נישט צאלן, נישט נכסי צאן ברזל, נישט נכסי מלוג, פארוואס? ווי רש י איז מסביר, לאמיר אנהייבן מיט נכסי צאן ברזל, נכסי צאן ברזל איז זייער פשוט, נכסי צאן ברזל האט א מאן א רעכט זיך צו באנוצן מיט די בגדים, נאר וואס נארמאל ווען די מאן גט די פרוי אדער ווען די מאן שטארבט דארף ער צוריק צאלן די בגדים וואס ער האט אויסגענוצט, אבער דא קען די מאן טענה'ן אז אין הכי נמי, די מאן האט זיך מתחייב געווען אין די כתובה צוריק צו צאלן די בגדים טאמער העט עס אויסנוצן, אבער נאר טאמער העט איר גט'ן אדער טאמער העט שטארבן. דא וואס די פרוי האט ממאן געווען, קען די מאן זאגן, אויף אזא אופן האב איך נישט גערעדט, איך האב זיך נישט מתחייב געווען דיר צו צאלן אויף אזא אופן, און ממילא האלט איך דיר נישט ביים צאלן. איז די חלק פארשטייט מען דאס ביי נכסי צאן ברזל. ווייטער נכסי מלוג, דאס איז אביסל שווערער צו פארשטיין, ווייל ווי נישט ווי די מאן האט נישט געהאט קיין שום רעכט דאס צוצורירן, אזוי ווי מען האט דאך געשמועסט. מילא דער מאן איז נישט מער ווי א גנב, איז מיט וואסערע רעכט העט ער זאגן ער צאלט נישט צוריק, איז ווי רש י איז מסביר ווי די ראשונים זענען מסביר בשיטת רש י, אז דער מאן האט אויך א טענה, ווייל נארמאל א יעדער מאן, לאמיר זאגן א מאן, א געהעריגע מאן, נישט קיין ממאנת, א מאן האט חתונה מיט א פרוי, און ער טאר נישט צורירן איר נכסי מלוג, פונדעסטוועגן, ער גנב'עט, ער טוט וואס ער וויל, ער נוצט עס אויס, ער מזיקט עס אן, איז נישט זיכער אז ער העט דארפן באצאלן אויף דעם, פארוואס? ווייל טאמער טאקע די מאן העט שטארבן פארן פרוי, דעמאלטס העט ער דארפן באצאלן, אדער טאמער העט איר גט'ן, אבער וואס איז טאמער די פרוי העט שטארבן פאר די מאן, וואס די מאן ירש'נט די גאנצע נכסי מלוג, דעמאלטס העט די מאן נישט דארפן באצאלן, פשט ווען די מאן האט גענומען די נכסי מלוג און ער האט עס אויסגענוצט, האט ער גענומען דא א סיכון, ער האט גענומען א טשענס, און פופציג פופציג אפשר העט ער דארפן צאלן אפשר נישט דאס איז ביי יעדערמאן וואס טוט זיך ביי ממאנת ביי ממאנת פלוצלינג ווען די מיידל גייט אוועק זי איז ממאן איז פשט זי האט צוגענומען די פופציג פופציג וואס די מאן האט געהאט קען די מאן קומען מיט א טענה אז דו האסט מיר צוגענומען א זאך וואס יעדער מאן האט יעדער מאן האט א פופציג פופציג יעדער מאן קען נעמען די סיכון די טשענס און איך נישט, און ממילא ווי די ראשונים לייגן צו אז קיינער העט נישט וועלן חתונה מיט א קטנה ווייל אז א מאן פארלירט א רעכט וואס נארמאלע מענער האבן וועלן זיי נישט וועלן חתונה מיט קיין קטנות און ממילא שטימט זייער גוט אז חזל האבן געזאגט ווייסטו וואס דו האסט די זעלבע רעכט ווי יעדעם און אז טאמער דו נוצט די נכסי מלוג אפילו שלא ברשות אפילו דו האסט נישט געטון ווי עס דארף צו זיין טאמער זי גייט אוועק טאמער זי איז ממאן דארפסטו נישט צוריק באצאלן איז על כל פנים זאגט רב פפא ס'קען נישט זיין אז שמואל האט גערעדט פון א ממאנת, ווייל א ממאנת וואס די מאן האט אויסגענוצט איר בגדים סיי איר נכסי מלוג סיי די נכסי צאן ברזל דארף נישט באצאלן. ווייטער אלא נאר, וואס וועסטו מיר זאגן זאגט רב פפא א איילונית, אז ביי איילונית דארט האט שמואל געזאגט אז נכסי צאן ברזל דארפן באצאלן, נכסי מלוג נישט. זאגט אבער רב פפא אז דאס שטימט אויך נישט, ווייל אי דאיתנהו, ווייטער טאמער די בגדים זענען דא אידי ואידי שקלא איז קלאר ווי די טאג די פרוי קען עס נעמען,

א על דעתא דהכי אז דו העסט זיין א איילונית האב איך זיך נישט מתחייב געווען און ממילא נכסי צאן ברזל דארף איך דיר נישט צאלן. ווייטער נכסי מלוג. נכסי מלוג האט מען דאך געשמועסט די מאן איז א גנב בעצם דאמאלס האט ער נישט געהאט קיין רעכט עס צוצורירן און אז ער האט עס צוגערירט אוודאי דארף ער צאלן און דא איז נישט דא די סברה וואס מען האט פריערט געזאגט ביי ממאנת אז קיינער וועט נישט וועלן חתונה מיט א קטנה מען רעדט דאך דא פון אן איילונית נישט דא די סברה איז אוודאי וואלט געדארפט זיין נכסי מלוג צאלט מען יא, נכסי צאן ברזל צאלט מען נישט, איז קען נישט זיין אז שמואל האט גערעדט פון אן איילונית, אלא נאר, זאגט טאקע רב פפא אשניה, אז אוודאי האט שמואל גערעדט פון א שניה, אז וואס? וקנסו רבנן לדידה בדידיה, און לדידיה בדידה, פשט אזוי, בעצם וואלט געדארפט זיין ביי א שניה, אזוי ווי מען האט געזען ביי אן איילונית, בעצם וואלט געדארפט זיין, אז נכסי מלוג דארף דער מאן באצאלן ווייל ער איז א גנב, און נכסי צאן ברזל דארף ער נישט באצאלן, ווייל ס'קומט זיך איר נישט ווייל אדעתא דהכי האט ער נישט חתונה געהאט מיט איר, ווי די מפרשים זענען מסביר פשט אדעתא דהכי ביי א שניה, זאגן די מפרשים ווייל נארמאל ווען א מאן איז זיך מתחייב אז ער גייט צוריק באצאלן די נכסי צאן ברזל וואס ער נוצט אויס, דאס איז על דעת דעם טאמער ער וועט איר גט'ן מרצון, דא ביי א שניה צווינגט מען די מאן זאל איר גט'ן, און ממילא אדעתא דהכי האט ער זיך נישט מתחייב געווען און ממילא בעצם איז ער פטור פון צו באצאלן נכסי צאן ברזל, נכסי מלוג איז ער חייב נכסי צאן ברזל פטור, נאר וואס דא וואס די גאנצע חתונה איז נישט אויסגעהאלטן, זיי האבן נישט געטארט חתונה האבן, האבן חזל געקנס'ט ביידע, סיי די מאן און סיי די פרוי אז וואס? אז די פרוי, וואס נארמאל קריגט די פרוי איהר נכסי מלוג צוריק ווייל די מאן איז א גנב, קנס'ט מען איהר אז זי קריגט עס נישט, און די מאן, וואס דא וואלט די מאן בעצם געדארפט זיין פטור פון צו צאלן נכסי צאן ברזל, קנס'ט מען אים אז ער דארף יא צאלן, פשט מ'האט יעדעם געקנס'ט, און פאר דעם דארט האט שמואל געזאגט אז נכסי צאן ברזל דארף ער באצאלן, נכסי מלוג דארף ער נישט צאלן, זאגט אונז די גמרא, דרך אגב, אמר רב שימי בר אשי דאס מ'האט פריערט אויסגערעדט, שמע מינה מדרב כהנא, עיילא ליה גלימא קרנא הוי, ולא מכסי לה ואזיל עד דבלי, אז בגדים וואס די פרוי ברענגט אריין הייסט קרן, ס'הייסט נישט קיין פירות, און די מאן טאר נישט טראגן די בגדים ביז ס'ווערט אויסגעוועטשט ביז ס'ווערט אויסגענוצט, נאר וואס? די מאן דארף עס נעמען און פארקויפן קויפן מיט דעם א פעלד און עסן די פירות אבער די בגדים אליין טאר ער נישט אויסנוצן ווי זעהן מיר דאס אין די שיטת רב כהנא ווייל רב כהנא האט דאך נאכגעזאגט פון שמואל טאקע די מימרא וואס מ'האט יעצט געזעהן אז ביי א שניה קנס'ט מען די מאן און מ'קנס'ט די פרוי וואס קנס'ט מען די פרוי אז זי קריגט נישט די נכסי מלוג וואס זי וואלט געדארפט באקומען פארוואס וואלט זי נארמאל געדארפט באקומען נכסי מלוג ווייל די מאן איז א גנב? וואס פשט די מאן איז א גנב? די מאן מעג דאך נוצן בגדים פון נכסי מלוג? זעהן מיר דא אז רב כהנא האלט ניין, ער טאר נישט נוצן בגדים פון עכט צומליג, ווייל ס'הייסט נישט ווי פירות, ס'הייסט ווי די קרן אליין. איי פרעגט די גמרא והאמר רב נחמן, אונז האמיר דאך געזעהן א רב נחמן וואס ר' נחמן זאגט פירא הוי, אז בגדים האבן א דין פון פירות, זאגט גמרא דרב נחמן פליגא, רב נחמן קריגט זיך טאקע אויף רב כהנא. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, אין להן כתובה, זאגט די גמרא אמר שמואל, לא שנו אלא מנה מאתים, דאס אז די דריי פרויען האבן נישט כתובה רעדט מען פון די מנה מאתים, אבל תוספת יש להם, תוספת כתובה טאמער די מאן האט זיך אונטערגענומען מער פון מנה מאתים, דאס אוודאי האבן די דריי פרויען, פארוואס? ווייל די עיקר כתובה, טאקע דאס קריגן נישט די פרויען ווי מען האט געשמועסט, ווייל ס'קומט זיי נישט, אבער תוס' כתובה, די סיבה פארוואס די מאן האט געשריבן תוס' כתובה איז אלס חיבת ביאה, ווי נישט ווי זיי האבן געוואוינט צוזאמען, איז אוודאי תוס' כתובה קריגן זיי יא, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה, פשט דארט ווי די משנה כאפט אן א לשון אין להן כתובה, אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה, כגון הממאנת וחברותיה, אזוי ווי א ממאנת, חברותיה איז איר חבר'טעס, וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה, די שניה אדער די איילונית, אין להן מנה מאתים, אבל תוס' יש להן, איז מנה מאתים האבן זיי נישט, אבער תוס' אוודאי האבן זיי יא. ווייטער נשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה, דארט ווי די חכמים די תנאים אין די משנה כאפן אן א לשון יוצאות שלא בכתובה, ווי זעהן מיר דאס? כגון עוברת על דת וחברותיה, אזוי ווי א פרוי וואס עוברת על דת משה ויהודית, מ'האט געזען די משנה דף עיין בית, חברותיה איז די אנדערע סארט פרויען וואס ווערן דארט אויסגערעכנט ווי רשי ברענגט דא, א פרוי וואס שעלט זיינע עלטערן, אדער א פרוי וואס מאכט נדרים, אדער א פרוי וואס האט מומים, איז די אלע, אין להן תוספת, וכל שכן מנה מאתים, זיי קריגן ביידע נישט נישט די מנה מאתים, און אויך נישט די תוספת, פירט די ברייתא אויס, והיוצאת משום שם רע, א פרוי וואס די מאן גט איר אלס יוצאת משום שם רע אלס חשש אז זי האט געזינדיגט, נוטלת מה שלפניה ויוצאה, פשט זי קריגט טאקע נישט די מנה מאתים זי קריגט אויך נישט די תוספת, אבער נוטלת מה שלפניה איז טייטש די נכסי מלוג וואס עקזיסטירט נאך קען זי נעמען און אזוי גייט זי ארויס, יעצט דאס מיינט נישט דווקא מוציא שם רע, דאס מיינט צו זאגן אפילו מוציא שם רע וואס האט געטון אזא מין הארבע זאך וואס איר דארף מען קנס'ענען בכל התוקף, פונדעסטוועגן איר נכסי מלוג אוודאי קען זי נעמען, והיא הדין מיט אלע אנדערע פרויען וואס מ'האט פריערט אויסגערעכנט, אוודאי און אוודאי קענען זיי צוריק נעמען זייער נכסי מלוג, ווייל ס'איז דאך זייערס. זאגט די גמרא מסייע ליה לרב הונא, פון די ברייתא איז א ראיה צו רב הונא, דאמר רב הונא, אזוי ווי רב הונא האט געזאגט, זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין, אז א פרוי אפילו זי האט מזנה געווען, דערלייגט זי נישט די בגדים וואס עקזיסטירן, א בגד וואס עקזיסטירט נאך, קען זי אוודאי צוריק נעמען. ברענגט די גמרא אן אנדערע ברייתא, תני תנא קמיה דרב נחמן, ס'איז געווען א מענטש וואס האט פארגעלערנט ברייתות, האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רב נחמן אז פארקערט, אז זינתה הפסידה בלאותיה קיימין, אז זי דערלייגט יא איר בלאות, אמר ליה, האט רב נחמן געזאגט פאר דער וואס האט פארגעלערנט די ברייתא, אם היא זינתה כליה מי זנאי, זי האט געזינדיגט איר בגדים האבן עפעס געזינדיגט, מ'גייט קנס'ן איר בגדים, וואס עפעס, ס'איז אירע בגדים אוודאי קען זי עס מיטנעמען מיט זיך, נאר וואס דען תני זאגט ר' נחמן פאר דער וואס האט פארגעלערנט די ברייתא לערן די ברייתא אנדערש אז לא הפסידה בלאותיה קיימין אז זי דערלייגט נישט איר בגדים זאגט די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן זו דברי ר' מנחם סתימתאה פשט די ברייתא פון די תני תנא קמיה דר' נחמן איז נישט געווען קיין טעות אין די ברייתא נישט פשט ר' נחמן האט געהייסן פאררעכטן די ברייתא אוודאי דער וואס האט פארגעלערנט די ברייתא האט גוט פארגעלערנט און דאס איז די שיטה טאקע פון ר' מנחם סתימתאה רש"י זאגט וואס האט ער געהייסן ר' מנחם סתימתאה א לשון פון סתם ווייל אסאך סתם משנה'ס און סתם בריית'ס איז די תנא איז ר' מנחם סתימתאה, אבל חכמים אומרים, זאגט רבה בר בר חנה ס'דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' מנחם סתימתאה, אז זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין חכמים זענען די וואס זאגן טאקע אז די פרוי דערלייגט נישט די בגדים, און דערפאר האט ר' נחמן געזאגט פאר די תני תנא קמיה דר' נחמן פאר דער וואס האט פארגעלערנט די ברייתא אז היות וואס יחיד ורבים הלכה כרבים די הלכה איז ווי די חכמים, איז זיי נישט גורס די ברייתא סתם אז מענטשן זאלן זיך איינרעדן די הלכה איז אזוי, נאר וואס. טוישט טאקע די גירסא אז מענטשן זאלן וויסן הלכה נישט אזוי אז די הלכה ווי די חכמים אז א פרוי וואס האט מזנה געווען דערלייגט אוודאי נישט די בגדים וואס עקזיסטירן זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה אם מתחילה נשאה וכו' אז טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט א פרוי מתחילה ער האט געוויסט זי איז א איילונית דעמאלטס אוודאי קריגט זי כתובה זאגט די גמרא אמר רב הונא איילונית אשה ואינה אשה א איילונית האט אמאל א דין ווי א נארמאלע פרוי אמאל ווי נישט א נארמאלע פרוי אלמנה אשה גמורה אלמנה וואס האט חתונה מיט א כהן גדול וואס טאר אויך נישט חתונה מיט א כהן גדול האט אלעמאל א דין ווי א נארמאלע פרוי און רב הונא איז מסביר איילונית אשה ואינה אשה הכיר בה יש לה כתובה לא הכיר בה אין לה כתובה פשט א איילונית ווען די מאן האט געוויסט פארדעם פון פאראויס אז זי איז א איילונית און האט חתונה מיט איר האט זי א דין ווי א נארמאלע פרוי זי קריגט כתובה ווען די מאן האט זיך איינגערעדט זי איז א נארמאלע פרוי זי קען האבן קינדער שפעטער איז ער געוואר געווארן זי איז א איילונית דעמאלטס דערלייגט זי כתובה, מה שאין כן אלמנה אשה גמורה ביי אלמנה נישט אזוי, אלמנה לכהן גדול בין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה, סיי טאמער די כהן גדול האט געוויסט פארדעם זי איז א אלמנה סיי טאמער נישט אפילו זי האט אים אויסגעפאפט זי האט אים איינגערעדט אז זי איז נישט קיין אלמנה שפעטער איז ער געוואר געווארן זי איז אלמנה פון דעסט וועגן קריגט זי כתובה, פארוואס וואס א חילוק צווישן אן אלמנה און א איילונית? איז די חזון איש מסביר, ווייל א יעדע נארמאלע מענטש האט חתונה מיט א פרוי על דעת דעם צו האבן קינדער, און ממילא טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט א פרוי און ער האט געמיינט זי איז א נארמאלע פרוי שפעטער איז ער געוואויר געווארן זי איז א איילונית, אוודאי דערלייגט זי כתובה, מה שאין כן אלמנה לכהן גדול, איז בעצם די איינציגסטע פראבלעם וואס די כהן גדול האט חתונה צו האבן מיט די אלמנה, איז ווייל אין תורה שטייט אז מען טאר נישט, און דאס איז נישט א זאך וואס יעדע מענטש איז גלייך. א מענטש א גרעסערע ירא שמים וויל טאקע נישט, א מענטש א שוואכע ירא שמים, די יצר הרע איז שטערקער, ער וויל שוין אמאל יא, אפשר האט ער א מינוט וואס ער וויל מער א מינוט וואס ער וויל ווייניגער, און ממילא היות וואס דאס איז נישט קיין גראדע זאך, זאגט רב הונא אז אלמנה לכהן גדול קריגט אלעמאל כתובה, אפילו ער האט נישט געוואוסט פון פריער, ורב יהודה אומר רב יהודה קריגט זיך, רב יהודה זאגט אחת זו ואחת זו, אשה ואינה אשה, הכיר בה יש לה כתובה, לא הכיר בה אין לה כתובה, פשט אלמנה איז פונקט ווי א איילונית, טאמער דער כהן גדול האט געוואוסט פארדעם זי איז א אלמנה און ער האט עובר געווען, אוודאי קריגט זי כתובה, אבער טאמער נישט, קריגט זי נישט קיין כתובה. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב הונא פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא, כנסה בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן, טאמער א כהן גדול האט חתונה געהאט על דעת דעם אז זי איז אלמנה, האט געוואוסט זי איז אלמנה, און טאקע צום סוף זי איז אן אלמנה, יש לה כתובה, קריגט זי כתובה. קען מען לכאורה מדייק זיין פון דעם, אז הא סתמא, טאמער די כהן גדול האט נישט געוואוסט אז זי איז אן אלמנה, אין לה כתובה, קריגט זי נישט כתובה, איז א קשיא אויף רב הונא. זאגט די גמרא ניין, קענסט נישט אזוי מדייק זיין, לא תימא הא סתמא אין לה כתובה, אלא אימא כנסה בחזקת שאינה כן ונמצאת שהיא כן אין לה כתובה. פשט אזוי, רב הונא קען ענטפערן, אז אוודאי טאמער דער כהן גדול ווייסט נישט סתמא, ער ווייסט נישט און שפעטער ווערט ער געוואויר זי איז אן אלמנה, אוודאי קריגט זי יא כתובה. נאר וואס, ווען קריגט זי נישט כתובה? טאמער זי זאגט אים קלאר אז זי איז נישט קיין אלמנה, און האט חתונה על דעת דעם אז זי איז נישט קיין אלמנה, און שפעטער ווערט מען געוואויר זי איז אלמנה, דארט איז רב הונא אוודאי אויך מודה אז זי דערלייגט די כתובה, ווייל זי האט קלאר געזאגט אז נישט, ס'איז על דעתא דהכי האט ער נישט חתונה געהאט מיט איר, אבער סתמא, טאמער סתם א כהן גדול האט חתונה מיט א פרוי און ער ווייסט פון גארנישט, און שפעטער ווערט ער געוואויר זי איז אלמנה, האלט רב הונא, זי קריגט יא כתובה. פרעגט אבער די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן, אבל סתמא מאי אית לה, ביי א סתמא האלט רב הונא אז די פרוי קריגט כתובה? אויב אזוי, אדתני בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן יש לה כתובה, לישמעינן סתמא, וכל שכן הא, פשט אויב אזוי לויט רב הונא, פארוואס כאפט אן די ברייתא א דוגמא פון א כהן גדול וואס ווייסט זי איז אלמנה, אז דעמאלטס קריגט זי כסובה? זאג בעסער, זאג סתמא קריגט זי כתובה, און אוודאי און אוודאי דארט ווי די כהן גדול ווייסט קלאר. און נאך מער פרעגט די גמרא ועוד, תני, אונז האמיר קלאר א ברייתא, וואס שטייט קלאר אין די ברייתא כנסה בידוע ונמצאת בידוע יש לה כתובה, טאמער די כהן גדול ווייסט קלאר זי איז אלמנה און טאקע איז זי אלמנה, דעמאלטס קריגט זי כתובה, אבער כנסה סתם, די ברייתא זאגט קלאר, טאמער א כהן גדול האט חתונה מיט סתם א פרוי, זיי האבן גארנישט אפגעשמועסט, און ער ווערט געוואויר זי איז אן אלמנה, אין לה כתובה, קריגט זי נישט קיין כתובה, תיובתא דרב הונא, איז רב הונא אפגעפרעגט. זאגט טאקע די גמרא, אוודאי, רב הונא איז אפגעפרעגט, פשט אוודאי איז די דין נישט ווי רב הונא האט געזאגט, א כהן גדול וואס האט חתונה סתם מיט א פרוי, און ווערט שפעטער געוואויר זי איז אן אלמנה, קריגט זי נישט כתובה. נאר וואס? וואס איז געווען די טעות פון רב הונא? רב הונא, מתניתין אטעיתיה רב הונא האט געהאט א טעות פון אונזער משנה. פארוואס? ווייל הוא סבר, רב הונא האט געהאלטן אז מדקא מפליג באיילונית ולא קמפליג באלמנה, מכלל דאלמנה אפילו בסתמא נמי אית לה. פון דעם אז אונזער משנה האט דווקא אנגעכאפט א איילונית, די משנה האט געזאגט אז ביי איילונית, טאמער די מאן ווייסט פון פריערט זי איז איילונית, האט זי כתובה. פארוואס די משנה דווקא אנגעכאפט א איילונית? פארוואס די משנה אויך נישט אנגעכאפט א דוגמא אלמנה לכהן גדול? איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון דעם אזוי האט רב הונא געוואלט מדייק זיין אז ביי אלמנה איז אנדערש זאגט אבער די גמרא ולא היא דער דיוק איז נישט קיין גוטער דיוק פארוואס ווייל כי קתני לה לאלמנה אפלוגתא דאיילונית קאי פשט אזוי אז מען קוקט אריין ביי אונזער משנה איז געשטאנען טאקע די ווערטער אז א איילונית טאמער מען ווייסט פון פריערט אז זי איז א איילונית קריגט זי כתובה און גראד נאכדעם איז געשטאנען אין די משנה